ווי גאנע לערן טודעי א שיחה אין ליקוטי שיחות חלק י' ז', פרשת תזריע שיחה ג', אין ליקוטי שיחות איטס פעידזש א האנדרעד ענד פארטי וואן, ענד דיס דיס יער ת' ש' פ' ג' ווען מיר לערנען די שיחה איטס תזריע מצורע טוגעדער, וויטש איז נעקסט וויק איז אלסא גאנע בי אחרי מות קדושים, בהר בחוקותי, עווריטינג איז טוגעדער, סאו ווי טשאוז טו לערן די שיחה עז די פראדזשעקט אויף לקוטי שיחות, ענד איטס א ווערי ווערי ווערי ביוטיפול ביוטיפול שיחה, פשוט געשמאק צו לערנען, ענד אלסא די הוראה און די לימוד פון דיס איז יו נאו איט טשעינדזשעס יור מיינד קאמפליטלי, אפענס אפ א ניו לייט אין שבת לייט, נרות שבת קודש און נרות אויף אויף יום טוב, זשאסט אנבעליוועבל די חידושים דעט די רבי איז מחדש היר, אין רוחניות הענינים וואט איט איז. אות א', פון פסוק כל ימי אשר הנגע בו יטמא, גומר, בדד ישב, מחוץ למחנה מושבו, לערנט מען אפ תורת כהנים און דער רמב ם פסק'נט לייק דיס, אז אויך דער מושב וואו דער מצורע געפינט זיך איז טמא. איט סעז אין דיס פרשת תזריע ווי סטארט אבאוט די סטארי אויף א מצורע, און אין מצורע ווי גאנע סעי ויהי ביום הש ו ווען מצורע געטס געטס פיור ווען הי געטס קלין,

די תורה איז עדינג אן מחוץ למחנה מושבו, סאו ווי יוזינג דיס מושבו ווי סעד ווערעווער הי סיטס, ווערעווער היז מושב איז, ווערעווער הי איז סיטינג, עווריטינג אין די האוז געטס טמא. דעטס וואט ווי לערן אוט פראם דעט. סאו די רבי סעיז נאו די רבי איז גאנא גאו אין טו סי וואט העפענס איף א מצורע קאמס אין טו מיי האוז, הי קאמס אין טו יור האוז, וואט איז די הלכה ווען א מצורע גייט אריין לבית חברו,

פון בעל הבית איז אויך רב יהודה מודה צו די חכמים אז יענעמס בית ווערט מושבו פון דעם מצורע איף הי קאמס אין וויט פערמישן עווריטינג געטס טמא רייט אוועי דער איז נאו טיים לימיט דעריבער גיבט מען צייט ביקאז איי סעי דעט רב יהודה איז טאלקינג אבאוט סאמבאדי הו קעים אין וויטאוט פערמישן דעטס וויי ווי גיוו הים א טיים כדי הדלקת הנר וויי די בעל הבית זאל דערווייל קענען ארויסשיקן דעם מצורע פון שטוב הי איז ביזי וויט פוטינג אן די קענדל

אבוויסלי יא ווערט עס דאן דער מושב פון מצורע ווייל דאס הייסט אז ער איז דארט מיטן רשות בעל הבית איף הי איז וויט רשות איז די סעים עז די חכמים סעי עז סון עז הי קאמס אין עווריטינג געטס טמא און די כלים שבבית ווערן טמא און דער טעם און דער טעם פארוואס מען גיט אים דעם שיעור זמן כדי הדלקת הנר וויי דו ווי גיוו הים די טיים אויף הדלקת הנר וואט איז די ריזן ווייל עס קען זיין אז דער בעל הבית איז טרוד אין הדלקת הנר און צוליב דעם שיקט ער נישט ארויס דעם מצורע פון בית איטס פאסיבל דעט הי איז ביזי פוטינג אן די קענדל אין די האוז הי'ז ביזי פוטינג א קענדל סא הי'ז טרוד און איז איז איז נאט טעלינג אים געט אוט עז סון עז הי'ז פינישט דואינג דעט און הי דידנט טעל אים גאו אוט עווריטינג געטס טמא און דער מצורע געפינט זיך דארט שלא ברשותו איים ביזי נאו איי דאנט סי אים איווען און דערפאר ווארט מען ביזן שיעור פון הדלקת הנר Now the Rebbe, this is what the Mishnah is, the Rebbe is going to ask a very beautiful, interesting idea. Torah

פריסייס, די דערפון וואס פון צווישן פארשידענע זאכן מיט וועלכע א בעל הבית קען זיין טרוד קלייבט אויס די משנה דווקא די טירדא פון איים עסקינג יו א קוועשאן האו מעני טינגס קאוד א פערסאן בי ביזי אין די האוז יו העוו א האוז אוו קידס יו העוו א פעמילי יו העוו א מיליאן טינגס יו קאוד טינק אבאוט יו קאוד בי ביזי וויי דיד תורה טשוז דעט הי איז ביזי וויט הדלקת הנר וואטס די ריזאן

דערס א קאנסעפט אין הלכה דין פון לא פלוג עז ווי גאנע סי פורדער די רבי ברינגס איט עגען איז דערפון מובן סא ביקאוז איי סי דעט דעי טשאוז דווקא די איידיע אויף קענדל אלדאו סאמטיימס א פערסאן עז די רא"ש סעז הימסעלף דעט הי'ז ביזי מיט תשמיש אחר ענד דען איטס אנלי עט נייט און נאט ביי דעי סא איז דערפון מובן אז פאראן א שייכות ס'העז טו בי א קאנעקשאן צווישן דעם ענין פון הדלקת הנר מיט דעם וואס די משנה זאגט דא אז ביז

משניות און זוהר און תניא און חומש און הי דידנט טעיק וויט אים און הי ראוט מעגניפיסענט אנבעליוועבל טינגס וואט הי ראוט פראם זיכרון פראם די האול ש"ס און פוסקים און עווריטינג אמעיזינג אן די גיליון וואס אין ענגליש אן די מארדזשין הי וואס רייטינג אן די מארדזשין און די רעבעצן חנה עליה השלום וואוד מעיק די אינק און דעטס האו הי ראוט איט און די רבי גאט איט און די רבי מעיד אוט אוו די האול סעט אוו ספרים פראם פראם רב לייוויק

הי רייטס, אברהם אברהם ויאמר הנני, יו נעווער פיינד עברתי על כל התורה כולה, יו נעווער פיינד אלוקים אלוקים, יו נעווער פיינד יצחק יצחק, יו אלוועיס פיינד אנלי השם השם, און דען הי סעז אלסא, דעטס וויי די תורה טשעינדזשד, איט שוד סעי ואלה תולדות אברהם יצחק, יצחק בן אברהם, וואט דאז איט סעי? אלה תולדות יצחק בן אברהם, אברהם הוליד את יצחק, נאט טו העוו יצחק און יצחק טוגעדער. ווערי גוד, אקעי, ס'איז יצחק יעקב, סאו עס חסד ארעדי, סאו עס חסד און גבורה, נאט גבורה, און הי פינישעס אף סאמטינג אינטרעסטינג, הי סעז דעט איט סעז דעט ווען ווען יענקל סענט עשו טו ברינג אים די טו האנט און ברינג אים פוד, סאו סאו רבקה ווענט און שי און שי קוקט טו טו לעמבס.

ווען ער ברענגט זיין אור, אור איז חכמה, איף איטס חכמה, דעטס וויי דאזענט געט טמא, עז סון עז הי'ז פינישד וויט פוטינג אן וויט די טיים אוו פוטינג אן די קענדל און הי דידנט טעל אים טו ליוו, דען דער איז נאו אור, דער איז נאו חכמה, עווריטינג געטס טמא. דערלאזט עס נישט אז די טומאת המ וואס הדלקת הנר בשרשו אור החכמה, דערלאזט עס נישט אז די טומאת המצורע זאל זיך מתפשט זיין אין דעם בית.

דיפער ענד דיפער ענד דיפער, אנדערסטענד וואטס די איידיע אוו יוזינג די טיים אוו לייטינג א קענדל, אות ג. אין אות ג די רבי איז גאנע סעי דעט דערס דיפרענט אפיניענס, דעט נאו וויל אנדערסטענד איט מאטש בעטער, טאלקינג אבאוט וואט דאז איט מיען דעט היז ביזי וויט אנטיל הי פוטס אן די טיים אוו פוטינג אן א קענדל, טאלק אבאוט נר שבת, לעטס גאו און סי סעיף ג. אויף דעם וואס דער מצורע איז מטמא דווקא נאכן שיעור כדי הדלקת הנר, שטעלט זיך א שאלה, די רבי זאגט איי העוו א קוועשען, וואט איז וואט איז וואט דאז איט מין הדלקת הנר אפילו אויב דער בעל הבית איז פארנומען אין הדלקת הנר איז די טירדא נישט אזוי גרויס אז ער זאל בשעת מעשה גאר נישט קענען הייסן דעם מצורע ארויסגיין פון זיין בית רבונו של עולם סאמבאדי סטענדינג אין איז איז ראבינג די סטאונס אין איז טריינג איוון דען איז טריינג טו מעיק פייער אין עווריטינג א מצורע קאמס אין וואוד יו סי הים אר נאט I would have not see what is it such a big job that I'm, my head is not there, my eyes are not there. I see him. He comes in and says, get out of here.

דעטס וויי. וויבאלד אז ביי בי שמשי פאדערט זיך דער שיעור, ערב שבת איט נידס דיס טיים פרעים, איז אויך ביי די אנדערע טעג פון וואך נקבע געווארן דער שיעור כדי הדלקת הנר, מצד לא פלוג אלסא, ווי טאלקינג אבאוט די הדלקת הנר איז טאלקינג אבאוט איף די מצורע קעים אין ערב שבת, ענד דעטס וויי ווי יוז עס די סעים ריזען עז ווי געיוו ביפאר,

וואן טיים א וויק, אה רייט, בעפאר ווי סעד דעט ווער טאלקינג אבאוט נייט און דעי, נאו ווער טאלקינג אבאוט אנלי פריידעי אפטערנון, איי קוד יוז איט פאר די האול וויק, ווערי גוד, די רבי איז גאנע ענסער. און לויט ווי דער טאטע איז אין דעם מבאר אז דער טעם השיעור כדי הדלקת איז ווייל הדלקת הנר דערלאזט נישט טומאת מצורע, די רבי'ס פאדער עקספלעינד איט ווי דזשאסט סעד, וואט איז די ריזען איז דעט איט דאזענט, ביקאוז איטס די ענין אוו נר איז חכמה און איט דאזענט לעט די טומאת מצורע קאמינג אין, דארף אויסקומען, סאו נאו ווי העוו א ווערי אינ. אינטערעסטינג קאנצעפט אז דער כח אויף נישט דערלאזן טומאת מצורע איז בעיקר מצד הדלקת הנר דבי שמשי. סאו ווי פיינד א ניו קאנעקשאן, נאט אנלי טו נר, א נר אוו ערב שבת, יו העוו טו פיינד אוט די קאנעקשאן מיט נר אוו ערב שבת, דווקא וויט האלדינג בעק די מצורע פראם ברינגינג אין די טומאה, ווען

די משנה רעדט נישט וועגן טומאת המצורע פאר זיך, אבוויעסלי ווען מיר לערנען די משנה, משנה איז נאט טאלקינג אבאוט די מצורע דעט היז טמא, עוועריבאדי נאוס איט ארעדי רייט, מיר לערנען ארעדי כל ימי טומאה איז טמא, יא, כל ימי אשר הנגע בו יטמא, וואט אר ווי טאלקינג אבאוט, נאר וועגן דער טומאת המצורע וואס ווערט נתפשט אין בית, טאלקינג אבאוט האו די טומאה איז בינג ספרעד אין די האוז, און דעריבער איז דאס בעיקר פארבונדן מיט הדלקת נרות דבי שמשי, נאו וויל אנדערסטענד, רבי איז גאנא עקספלעין וואט איז די קאנעקשאן דווקא וויט ערב שבת יויסף די נרות שבת קודש טיילן זיך אויס פון אנדערע נרות דערמיט וואס ענינם איז שלום בית ווי סי דעט נרות שבת קודש העז אין איט א ספעשל א ספעשל קוואליטי א ספעשל אינגרידיענט וואט איז עט שלום בית דער אלטער רבי אין שולחן ערוך ברינגס איט דאון אלסא גמרא שבת אין רמבם אין טור און אלל אווער זיי באלייכטן דעם בית שלא יכשלו בעץ או באבן יו שודנט סטאמבל אן אן א פיס אוו וואוד או אן א ראק דאס אין די האוז יו שוד סי האו טו וואק זיי פארהיטן דיי אר גארדינג די האוז אז אין בית זאל נישט זיין קיינע מאורעות בלתי רצוי שודנט העוו סאמטינג דעט איז נאט ווישפול און דעריבער טון אויף די נרות

מען קען אבער אין דעם פרעגן איי העוו א ווערי סימפל קוועשן, דער שלום בית על ידי נר שבת ווערט אויפגעטון דורך דער גשמיות'דיגער ליכטיגקייט, וויי דאנט וויי דאנט איי סטאמבל, וויי איז איט שלום בית, ביקאוז איי העוו א לייט, סאו לכאורה יעדער, דער רבי אנדערליינט, יעדער אנגעצונדענער נר, עני קענדל דעט איטס ליט, אויך ווען ער איז נישט קיין נר מצוה,

גוט טענק יו געשמאק לכאורה יעדער אנגעצונדענער נר אויך ווען ער איז נישט קיין נר מצוה באלייכט דעם בית שלא יכשל בעץ או באבן און ברענגט דורך דעם צום שלום בית איז אין וואס וואט איז די וואט איז די גרעיט טינג אין וואס באשטייט דער יתרון וואטס די אדווענטעדזש פון הדלקת הנרות דבי שמשי וואס דווקא די הדלקה ווערט דער עיקר און נישט צולאזן אז אין בית זאל זיין היפך השלום און דערפאר אויך נישט נישט פאסיג און אנלי שבת קענדלס דיס איז די איידיע דיס איז וואט ווי יוז עס די מקור די סארס אויף א טיים פרעים דארף די ערב שבת גאנע קאנעקט עווריטינג טו שבת שבת איז נרות דער שלא יכשלו דעטס וויי קען ברענג אין די טומאה וואט איז וואט די קאנעקשן עוורי לייט דעט יו פוט אן דער רבי איז גאנע ענסער אנבעליוועבל געשמאק איז אבער דער אמת נישט אזוי די טרוט איז איטס נאט איטס נאט אנלי שבת קענדלס, העז די קוואליטי מן השמים, דער אייבערשטער געיוו אס די קוואליטי, דעט איט ברענגס שלום בית, שלא יכשלו, וויי? סתם ליכטיגקייט, יו העוו א רעגולער קענדל אין מיטל אוו די וויק, נישט זייענדיג פארבונדן מיט נר מצוה, דער איז א פסוק נר מצוה ותורה אור, יא? סאו וויטאוט נר מצוה, איז נישט תמיד זיכער אז דאס וועט זיין א סיבה צו שלום, יו נאו וואט? נאט אלוועיס שור דעט א קענדל פוטינג אן איז גאנע ברענג פיס, דער רבי סעס קען זיין אמאל להיפך,

סאו איף דערס נאו לייט הי דאזנט סי איט הא באדי באדי לענגוויטש יא וואס מען קען נישט פארליידן איי קענט סטענד איי קענט סטענד ווען הי דאז איט אזוי אזוי אז די ליכטיגקייט קען גאר ארויסרופן דעם היפך פון שלום איט קען קאל די אפאזיט אוו שלום וואט האפנס מיט וואט איז די דיפערענס מיט שבת ליכט דווקא די ליכטיגקייט די ליכט פון נר מצוה ותורה אור ביקאז איטס גאט נר מצוה ותורה אור וואס כל התורה ניתנה לעשות שלום בעולם עז די רמבם סעס איז די אמת'ע און זיכערע סיבה, דיס איז די ריזען ענד דיס איז די ריעל טינג דעט קאוד ברענג שלום בית, וואס ברענגט צו אחדות און שלום בית, סאו ווי קעים טו א קאנקלוזשען דעט נשק נרות שבת קודש העז גאט א קוואליטי דעט א רעגולער לייט אין מידל אוו די וויק דאזענט העוו, עט האזט די איידיע אוו לייט דעט איי סי נאט טו סטאמבל, איטס די ענין אוו מצוה, א רוחניות'דיגע ספיריטשועל טינג, דעט איי מעיק א ברכה קאמס יום טוב מעק שהחיינו און עווריטינג סאו איטס א ספעשל לייט איטס א קענדל איטס ליט באט אלסא אין איט די ענין אוו קדושה
וואס?
וויי נר שבת איז דווקא קאנעקטעד צו שלום בית? נא, דאס איז א הלכה אין שלחן ערוך. נא, באט דיס האול. אה, דיס. נר קען זיין די סעמפל.
יא, יא, יעס, איי דידנט סי איט עניווער.

ביי די ענין אוו רוחני, אנלי נר מצוה קוד דו די איידיע אוו לא לא יכשל, און שלום בית, רבי איז גאנא סעי דעט די קענדל איטסעלף שאוס אס סאמטינג ווערי דיפ, די לייט אוו די קענדל פראם שבת שאוס אס ווערי דיפ, איז גאנא בי נאו טיל נאו איז רוחני נאו איז גאנא גאו אווער טו די אדער סייד. קוועסטשען אוו די דיפרענס איז א חול איז ווערי פרעקטיקעל ריזען די פערסאן מעיקס א פעיס און יו סי איט שבת קען יו אלסא מעיק א פעיס און יו סי איט

אידער איז נאט גאנע מעיק א פעיס, איף איז גאנע מעיק א פעיס איטס נאט גאנע באדער מי, ווערי גוד. שבת אויך? וואט איז איט? יעס יא יא יא יא ווערי גוד גוד פוינט יא יא שבת שבת שבת איז האו קוד איט בי איי מין א האול וויק ווי לערן ווי לערן א תניא אין שול אין די שיעור טערסדעי און פריידעי ווי לערן פרק ו' ז' ח' אבאוט איטינג איטינג לשם תאוה איטינג לשם דיס רבונו של עולם, שבת יו'ר עלאוד טו איט, איט וואטעווער יו וואנט, דערס נאו נאו נאו, א מצוה טו, איז א מצוה לענג את השבת, האו דו יו מענג די שבת וויט גוד פוד, און נעווער מיינד, יעס איטס געשמאק, איטס געשמאקע טשולנט, איטס געשמאקע פיש, לייק יו סעד, יעס, דערס א אור אן שבת דעטס איז קאמפליטלי דיפרענט, אקעי, און יו סעד ווי'ר גאנע טאלק די מעלה דעט איטס א נר גשמי, און דעט איוון עז גשמי, איז לייטינג מאר דען א רעגולער נר, דעטס אין אות ה', דאס אלץ איז א הסבר אויף דער שייכות פון נרות שבת קודש

דער טומאת מת איז די סעים טומאה עז טומאת מצורע, נאט די סעים, איט דאזענט האב טו גאו אוט טו שלוש מחנות, דאזענט טו בי בדד, באט איטס א טומאה, איטס א געפערליכע טומאה, עווריטינג אין די האוז געטס טמא, באט סטיל, ווער דו ווי יוז איט, לגבי טומאת מצורע דווקא, איז פארשטאנדיג, סאו ווי אנדערסטענד פראם איט, אז פארהיטונג פון דער טומאה חמורה, האט א שייכות מיוחדת מיט נר שבת קודש, נאו ווי האב טו פיינד א קאנעקשאן דווקא טו מצורע, וויט די איידיע אוו שבת. דער רבי איז גאנע גיוו טו ענסערס, נאמבער וואן א סימפל ענסער בפשטות, א פראקטיקל ענסער, דען איז גאנע גאו ביאור על פי פנימיות הענין. בפשטות קען מען זאגן, איינע פון די סיבות פון צרעת איז לשון הרע. די גמרא סעז אין ערכין, רשי ברינגס איט דאון אין תזריע, און אין מצורע. אז וואטס וואטס לשון הרע? א ענין פון פירוד לבבות. יא? סעפערעיטינג הימסעלף טאלקס אבאוט סאמבאדי בעד, דען הי טאלקס טו סאמבאדי, סאמבאדי דיד סטאק טו איז גאנע העיט דיס גיי ביקאוז הי האט סאמטינג בעד אבאוט אים. איים גאנע העיט אים ביקאוז איי נאו די סטארי און איים טאלקינג אבאוט איט און די אדער גיי אלסא. סאו ס'איז איין אויף פירוד לבבות. דערפאר איז תיקונו דווקא דורך נרות שבת קודש, דעטס וויי וויר יוזינג נרות שבת קודש פאר מצורע, וואס ענינם איז שלום בית כנל, די אפעסיט אויף פירוד הלבבות. ווערי געשמאק א סימפל ענסער. ענד דער רבי איז גאנע גאו בפנימיות הענינים. דער ביאור בפנימיות הענינים וועט מען פארשטיין בהקדים דאס וואס חזל זאגן, די גמרא סעז אין שבת, רגיל בנר הויין ליה בנים תלמידי חכמים, סאמבאדי הו איז רגיל בנר, אבוויעסלי טאלקינג אבאוט נר חנוכה און נר שבת, איז גאנע העוו בנים תלמידי חכמים, און רש י איז עקספלעינינג איט ווערי געשמאק, וויי? וואטס די ריזען דעט הרגיל בנר איז ברינגינג די פסוק אין משלי כי נר מצוה ותורה אור, סאו קוואטעישאן פון רש י, דכתיב כי נר מצוה ותורה אור, על ידי נר מצוה דשבת וחנוכה בא אור דתורה. ווערי געשמאק, ס'איז א קאמפליטלי דיפרענט טינג, נר מצוה, טרו נר מצוה, שבת וחנוכה, וואט העפענס דער, תורה, יו גאנע העוו קידס דעט דעי אר תלמידי חכמים, יא, פון דעם איז מובן אז כאטש נר מצוה מיינט יעדע מצוה, נר מצוה דאזנט מין דווקא אין א קענדל, מינס אן עוורי מצוה ברינגס דאון א לייט, ווייל דורך יעדע מצוה וואס א איד טוט ווערט ליכטיג ביי אים און אין דער וועלט ארום אים.

אבער דער איז וואן פראבלעם, פונדעסטוועגן איז אין דעם פרט פאראן א יתרון אין די מצוות וואס זענען אויך אין גשמיות פארבונדן מיט א נר. ווען איט קאמס אבאוט די אור דעט איי העוו פון א רעגולער מצוה, איי דאנט סי איט, משיח איז גאנע קאם און גאנע סי איט. ווען איים טאלקינג אבאוט א נר, איי טעיק א קענדל ערב שבת, ענד די ענד די ווייף איז מעיקינג די גירל איז מעיקינג א ברכה להדליק נר של שבת קודש און שי פוטס איט אן, סאו איי סי די מצוה און איי סי די נר גשמי. סאו דערפאר די רבי איז גאנע ברענג אוט היער דעט ווי סי אין נר מצוה ותורה אור, גאוז אן אל תורה, ווער דו ווי סי די ספעשעלטי דווקא ווען דער איז א נר גשמי, חנוכה אור שבת, ענד דאנט פארגעט ווען ווי קאם לעיטער אין די שיחה, דער רבי איז גאנע סעי דעט, נר שבת איז הייער דען נרות חנוכה, אנבעליוועבל, ווי גאנא געט טו עט, אקעי, ווארום אין זיי, דער רבי אנדערליינס, אין זיי אין די נרות שבת ווען יו פוט איט אן, יו סי די לייט דעט קאמס פראם א מצוה, אין א רעגולער מצוה יו פוט אן תפילין יו דאנט סי יד המחלקת צדקה איז קודש און איט העלפס און איטס איטס איטס פיוריפיינג די ווארלד יו און די גיי דעט יו גיוו איט און די און און עווריטינג די מאני געטס עליוועיטעד און עווריטינג ווארום אין זיי דריקט זיך מער אויס דער ענין פון נר מצוה איי סי די נר דער רבי איז גאנע עקספלעין איט איוון מאר טו אנדערסטענד גוד וואט איט איז אין אין רעגול אין אין אין אדר ווארדס ביי אנדערע מצוות עני אדר מצוות וויבאלד דער נר מצוה איז בלויז א רוחניות'דיגע ליכטיגקייט איף איי פוט אן תפילין איטס איטס איטס יו נאו וואט טעל אס דעט א ספר תורה איז די האליעסט טינג דעט ווי העוו. און גאד פארביד אין קעיס איים נאט אלאוד טו טאלק אין קעיס איט פאלס דאון אר וואטעווער, דערס הלכות און הלכות, רייט? דו יו פיל די קדושה אויף די ספר תורה? ווי בליוו אין איט, ווי נאו דעט די תורה איז די האליעסט טינג, משיח איז גאנע קאם ווי גאנע פיל איט, סעים טינג איז היר אין עוורי מצוה, איטס א רוחניות'דיגקייט, האט עס נישט קיין ווירקונג בגלוי, איט דאזענט העוו אן עפעקט בגלוי אויף דער גשמיות פון וועלט. מה שאין כן ביי די מצוות, וויבאלד זייער נר מצוה איז פארבונדן מיט אן אור פון א נר גשמי, you see the light, you make the ברכה on it, you put it on and it's a mitzvah, דעריבער איז די פעולה פון דער רוחניות'דיגער ליכטיגקייט אין נר מצוה, אין אן אופן אז זי קומט בגילוי אין גשמיות העולם, דעטס וויי using it for the story of מצורע. קאוז ווי סי אין גשמיות ווי סי אלסא די ענין אוו לייט וואט איט איז סאו ווי העוו טו טינגס נאו אין אין נר שבת קודש נרות חנוכה ווי העוו נאמבער וואן איטס א מצוה נאמבער טו ווי סי די אור ממש בגשמיות ווי סי א לייט בורנינג אין איט מעיקס איט מעיקס לייט אין עווריטינג אות ו' נאו די רבי איז גאנא ברינג פרוף א געשמאקע פרוף פון די גמרא דעט ווי סי דעט ווען טאלקינג אבאוט נר מצוה העז סאם קוואליטי דעט נאטינג עלס העז איט דערמיט וועט מען פארשטיין וועט זיין פארשטאנדיג וואס די גמרא גמרא אין שבת און גמרא אין מנחות טעלז אס זאגט וועגן דעם נר מערבי אין בית המקדש דער זאל דער נר מערבי אין בית המקדש אין די גמרא סעז עדות היא לבאי עולם ששכינה שורה בישראל דיס איז א טעסטימאני פאר עוועריבאדי אין די ווארלד איט מיינס פראבעבלי אלסא להבדיל גוים באי עולם מיינס עוועריבאדי עווריבאדי קוד סי דעט דער איז שכינה שורה בישראל. וויי? סאו די רבי איז עקספלעינינג וויי. מצד דעם נס וואס איז געשען ביים נר מערבי, ממנו היה מדליק ובו היה מסיים. וואט איז איט? לעט מי עקספלעין יו א ליטל ביט וואט העפענד וויט די מנורה סאו וויל בי עיבל טו אנדערסטענד וואטס גאוינג אן היער. דער איז דער איז אין דער איז אין קודש, דער איז קודש הקדשים, דער איז קודש, דער איז אולם אין קודש, דער וואז.

סאו דיס איז די טעסטימאני ביקאוז איט בורנט טווענטי פאר האורס וויט די סעים אמאונט אוו אויל, די האול ווארלד נאוס דעט שכינה שורה בישראל, די רבי איז גאנא עסק א פיו ביוטיפול קוועשאנס, וואטס גאוינג אן היער? די ענסער איז גאנא בי ביקאוז איטס א נר מצוה, דערס נאו אדער ריזען, לעטס סי וואט די קוועשאן איז, לכאורה איז נישט פארשטאנדיג. אין בית המקדש זענען דאך געווען געשען אסאך ניסים די משנה טעלס אס קלירלי עשרה ניסים נעשו לאבותינו בבית המקדש און פארוואס איז דער נס פון נר מערבי אויסגעטיילט פון אלע ניסים וואס דווקא ער איז געווען אן עדות ששכינה שורה בישראל עווריטינג דעט דער איז יו נאו וואט דער איז להבדיל א גוי קוד קאם אין and he could come in and he could see ווען דער איז סמאוק וואן אוו די ניסים דעט דער וואז די סמאוק איז גאוינג אפ דער איז ווינדס דער איז רעין איט דאזענט מוף א נס ממש א נס גלוי דעט דער איז און דער רבי איז סעאינג איווען דיפער נאך מער דער מקום המנורה איז אין היכל און דארט גופה נישט אין אולם נאר אין דעם ארט וואו ס'הייסט קודש דער רמב"ם סעז אין הלכות בית הבחירה וואו נישט יעדער האט געקענט אריינגיין יו נאט אלאוט טו גאו אין דער איטס דיפער דען עזרת ישראל יו נאט אלאוט טו גאו דער

אין פרקי אבות ווי גאנא סעי לא אמר אדם צר לי המקום שאלין בירושלים ווי ברענג א קורבן פסח עני קורבן דעט יו ברענג אל אוו א סאדן א טאוזענד דזשוס קעם דעי וואנט טו ברענג א קורבן שלמים דעי אל ווענט אין א מידבר
סעי איט אגען אקעי באט איים טאלקינג אבאוט לעטס סעי לעטס סעי מידל אוו די יער

האו קאוד איט בי? עומדים צפופים ומשתחוים רווחים סאו אל דיס ווי דאנט יוז טעסטימאני דיס טינג דעט איטס אין קודש דעט איי טינק דעט יו קוד נאט סי איט איווען האו קאוד דיס בי א קודש ביקאז דעי טאלד דעם דעט דער איז א קענדל דער דעט בורנס טווענטי פאר אווערס וויט די סעים אמאונט אוו אויל א ביוטיפול קוועשן וואט איז גאינג אן היר וואס נישט יעדער האט געקענט אריינגיין, נאט עוועריבאדי קוד גאו אין דער אין קודש, דאקעגן פון די עשרה ניסים זענען געווען א טייל אין שטענדיג בעזרה, און צווישן זיי אויך אזעלעכע וואס האבן פאסירט אין ירושלים, מחוץ לעזרה, און אזוי ארום זענען זיי געווען מער ידועים לכל, עוועריבאדי סאו איט, עוועריבאדי ניו אבאוט איט. און ווי זאגט מען אז דווקא דער נס פון נר מערבי וואס איז געשען בתוך הקודש, האט עדות געזאגט לבאי עולם צו עוועריבאדי, דעט שכינה שורה בישראל, אנבעליוועבל קוועשן. איז דער ביאור אין דעם כנ"ל נאו ווי גאנא דער רבי ברענגס פרוף ווי סי דעט דעט וואט העפענס וויבאלד די געטליכקייט וויבאלד די געטליכע ליכטיגקייט פון דעם נר מערבי איז אראפגעקומען אויך אין גשמיות'דיגע ליכט, דעטס די אנלי פלעיס דעט די נס וואס אין קענדל דעט איטס א מצוה, האט זיי דעריבער געהאט א שטארקערע ווירקונג און באלייכטן די גשמיות'דיגע וועלט ווי עס האבן געהאט די אנדערע עניינים און ניסים אין בית המקדש, א פערסאן געט עפעקטעד מאר פרום דיס דען הי וואס עפעקטעד פרום סאמטינג דעט הי סא אין די עזרה אין ירושלים און דערפאר האט דווקא דער נס באאיינפלוסט איט העד א עפעקט עדות די באי עולם זיי זאלן אנערקענען אז שכינה שורה בישראל על פי זה איז אויך מובן אז ס'איז פאראן א מעלה מיוחדת נרות שבת קודש נאו ווי גאנא סי דעט דערס א אדווענטעדזש אן נרות שבת קודש אין גאנץ תורה זאגט מען כל התורה ניתנה לעשות שלום בעולם עז ווי סעד בעפאר דער רמבם סעז כל התורה ניתנה אז דורך כל התורה ווערט אויפגעטון שלום בעולם אבער דאס איז בעיקר א שלום ברוחניות מה שאין כן ביי נרות שבת קודש וואו דער שלום וואס ווערט דורך זיי אויפגעטון זאגט זיך ארויס אויך אין שלום בית כפשוטו איז דאס גוף א באווייז אז ביי דער מצווה איז דער שלום בעולם מיט מער תוקף it's a completely different shalom that you see with learning Torah. Learning Torah brings down shalom as we said before. It's a ruchniusdike shalom. You don't see it. היר איטס ממש א להעיר ווערי געשמאק עווריטינג איז סאו אנבעליוועבל דער רבי פיינדס א א מייק נאוט להעיר מייק נאוט סאמטינג אנבעליוועבל דער רמבם ווען הי לערנס אין הלכות נר חנוכה ווען הי קאמס טו די ענד ענד הי טעלס אס וואט דעט כל התורה ניתנה לעשות שלום בעולם יו נאו וואט הי רייטס רייט ביפאר דעט הי רייטס רייט ביפאר דעט דעט נר שבת קודש ברינגס שלום בית רבונו של עולם

ווערי געשמאק, דער רבי איז גאנע סעי דעט פון לעשות שלום בעולם מינס ברענג פיס ביטווין די ווארלד ענד די אייבישטער, פון גשמי ענד רוחני, ווערי געשמאק. אוי זיין די הסברה אין דעם איינער פון די פירושים אין כל התורה ניתנה לעשות שלום בעולם, וואן אוו די עקספלענעישאן וואט דאס איט מין התורה ניתנה לעשות שלום בעולם איז, די אמת'ע מציאות פון וועלט איז גאטליכקייט, די ריל מציאות, די ריל עסענס אוו די ווארלד איז געטליכקייט. דער אלטער רבי איז מבאר באריכות אין תניא אין שער היחוד והאמונה, אז דאס וואס די וועלט האט א קיום איז עס דורך דעם וואס דער אויבישטער באשאפט זי שטענדיג בכל רגע ורגע מאין ליש. מעיק איט דזשאסט בקיצור, ממש אין א האף א מינוט, דער איז. ווי סעי עווערי דעי אין דאווענינג, המחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית, דער אלטער רבי סעיס בכל רגע ורגע, וויי? דער אלטער רבי ברינגס פרוף אין מידל אוו שער היחוד והאמונה, דעט די מיסטעיק ענד די טעות אוו די פילאסעפערס, דעט דעי סעי, דעי בליוו דעט דער אייבישטער קריעטעד די ווארלד, באט דעי סעי עזב הוי' את הארץ, דער אייבישטער איז נאט הי קריעטעד איט, דער אלטער רבי סעיס דעט איז די גרעיטעסט פוליש טינג דעט יו קוד סעי, ביקאוס דעי מעיקינג א מעידזשער מיסטעיק, איף סאמבאדי טעיקס א פיס אוו א פיס אוו סילווער, און הי מעיקס א גאבלעט, הי מעיקס א בעכער,

באט פון די אדער סייד, ווי אר גשמיות'דיג דער אייבישטער וואנטעד אז טו בי גשמיות דווקא, און ווען ווי טאטש ווי סי א טעבל ווי דאנט סי אלוקות. נאר היות אז די כח אלוקי ווירקט אין וועלט אין א פארבארגענעם אופן, אין א הידען וועי, דערפאר זעט זיך אן די וועלט ווי א מציאות פאר זיך, ווען איי לוק וויט נעיקעד אייז, וויט רעגעלער אייז, איי טינק דעט די ווארלד איז ראנינג ביי איטסעלף. ביז מען קען מיינען אז בירה זו בלא מנהיג חס ושלום, די מדרש ווען ער טאלקס אבאוט אברהם אבינו אין בראשית רבה, הי סעד דעט איט קוד לוק לייק בירה זו בלא מנהיג, עז עווערבאדי דער, תרח און עווערבאדי דער אר סעאינג, דער איז נאו מנהיג, און תרח מעיקס א איידל, א פיס אוו סטאון, און א לעידי עיטי יירס אולד קאמס טו ביי איט דעט הי מעיד יעסטערדעי, און אברהם אבינו טעלס הער. אקעי, סאו וואט העפענס? און אין דעם באשטייט דער אויפטו און תכלית פון נר מצוה ותורה אור, נאו ווי גאנע סעי דעט דיס קענדל דעט ווי פוטינג אן ערב שבת וויט א ברכה און עס איז א מצוה, דיס איז מעיקינג די ווארלד לייט דעט ווי גאנע סי דעט דער אייבישטער ראנס די ווארלד. און אין דעם באשטייט דער אויפטו פון תכלית פון נר מצוה ותורה אור, אז דורכדעם וואס מען לערנט תורה און מען איז מקיים מצוות ווערט באלויכטן די מציאות פון וועלט, דיס ברינגס ריל לייט אינטו די ווארלד, אין דער דוגמא פון הציץ עליו בעל הבירה.

און יו סי די טרוט אז יש מנהיג לבירה זו ביז מען דערזעט נאט אנלי דער איז א מנהיג איז נאט אנלי די מנהיג באט אין עוד מלבדו די ווארלד איז נאטינג עווריטינג איז דער אייבישטער און דאס איז דער דיוק פון התורה ניתנה לעשות שלום בעולם דאס וואס תורה איז ניתנה דער רבי יוזינג די ווארט ניתנה וואי איז נאט התורה התורה לעשות שלום בעולם התורה ניתנה דער רבי איז עמפעסייזינג ניתנה זי איז געגעבן געווארן דא למטה אין עולם הזה איז עס בכדי ווערי געשמאק התורה ניתנה וויי דיד איט וויי וויי דיד די תורה בכלל קאם לעשות שלום בעולם דורך מאכן שלום צווישן דעם עולם מיטן אויבערשטן עז ווי סעד ביפאר דיס איז די איידיע אוו אוו שלום לעשות שלום בעולם מען זאל דערזען ווי עולם איז נישט מנגד צו אלוקות און נאך מער זיין תכלית איז צו זיין א דירה לו יתברך דורך דער תורה ועבודה. מינינג נאט אונלי איטס נאט דיסטורבינג און איטס אגענסט אלוקות, איטס אלוקות און ווי העוו טו מעיק א דירה לו יתברך, נתאוה הקדוש ברוך הוא איז א דירה בתחתונים, אין עווריטינג איי קאוד מעיק א דירה. סאו ווען יו לוק וויט נעיקעד אייז, לוקס לייק דעיר קאנטראדיקטינג, איי סי א טעיבל, איי סי א וואל, און דער מדרש סעז מורא'דיגע ווערטער. איט סעז עס קען מען חס ושלום מיינען בירה זו בלא מנהיג לוק א ליטל דיפער און יו סי דער איז א גאד אות ח' דערמיט איז מובן אז אין דעם באשטייט אויך די מעלה מיוחדת פון נרות שבת קודש וואס ביי זיי איז דער ענין פון שלום בעולם מיט מער תוקף וואט ווי לערנד אין סעיף ו' איטס דיפרענט דען איי לייט א קענדל מיטל אויף די וויק דערס א רוחניות'דיקע בלעסינג דעט דער איז נאטינג עלס עז אז דער ענין פון שלום בעולם דערזען אז די אמיתית המציאות פון וועלט איז אלוקות, דעטס וואט איט ברינגס יו טו סי. ווערט עד יו סי איט, איז ווערט דורך נר שבת קודש אויפגעטון נאך מער ווי דורך אנדערע מצוות, ווי שטייט אין זוהר, לוק עט די זוהר, די זוהר סעז סאמטינג ווערי אינטרעסטינג, כי נר מצוה, ער ברענגט דאון די פסוק אין משלי, און הי סעז מאי נר מצוה, דא נר שבת, ווי נאו דעט נר מצוה איז אן אל די מצוות, ווען די זוהר טאלקס אבאוט פנימיות ענינים, ווער דו ווי, ווער דו ווי סי נר מצוה, דווקא ביי נר שבת אין נרות שבת קודש איז דער ענין פון נר מצוה באלייכטן די וועלט מיט מער תוקף איטס מאטש מאר סטראנגער לגבי אנדערע מצוות אפילו די וואס זענען פארבונדן מיט א נר גשמי דער רבי איז סעאינג קליר דעט איטס הייער דען נרות חנוכה ביקאז אין איי דער רבי דאזנט סעי דעט באט ווי קוד סעי נרות חנוכה איז די אפאזיט אין לנו רשות להשתמש בהם איטס א נר מצוה דעט יו קענט יוז נרות שבת קודש איז דווקא שלא יכשל באבן שלא יכשל בעץ ענד וואן מאר טינג איט ברינגס שלום בית

נאר דערמיט איז מען מרמז דעם פסוק, ס'איז א פסוק אין ירמיה, אומרים לעץ אבי אתה, ולאבן את ילדתני, דער רבי איז גאנא ברינג אוט האו נרות שבת קודש, פריווענטינג סאמבאדי פון חס ושלום קאם טו עבודה זרה. עץ ואבן איז אן עבודה זרה, עץ אבי אתה, ענד אבן ילדתני, אז פון דעם עץ או אבן ווערט געמאכט אן עבודה זרה רחמנא לצלן, און דאס איז דער אויפטו פון נרות שבת קודש, דיס איז די אינאוועישן, דיס איז די חידוש אין נרות שבת קודש, שלא יכשל בעץ ואבן, דעטס וואי דעי יוז שלא יכשל, די מציאות פון עץ און אבן מצד עצמם, ווען יו טאלק אבאוט א עץ און אבן עז דעי אר פאר דעמסעלווס, איידער זיי ווערן באלויכטן, בעפאר יו פוט אן די שבת קענדל, וואטס די עץ ואבן? קען אמאל מכשיל זיין חס ושלום מ'זאל מיינען אז זיי דער עץ ואבן האבן חס ושלום אן אייגענע מציאות, אן אייגענעם כח, ביז צו אנרופן דעם עץ אבי און דעם אבן עס את ילדתני, א מציאות פון עבודה זרה רחמנא לצלן. ווען יו פוט אן די קענדל, וואט די יו סי? דעט די עץ ואבן איז אלסא א קריעישאן פון די אייבישטער, און איטס נאט דעי דידענט קריעיט מי, און איי יוז דעם טו סערוו די אייבישטער, איי מעיק דעם א דירה לאלוקות. ווערי געשמאק.

ווארום דורך זיי דערזעט מען אז דער עץ ואבן, ווי יעדער מציאות שבעולם, יו סי עווריטינג, ווערט אנגעפירט פונעם בעל הבירה, איטס בינג ראן, איטס ראן ביי די בעל הבירה, דער אייבישטער, און אז זיי גופא דארפן אויסגענוצט ווערן אויף עניינים פון קדושה, נאט אנלי דעט דער נאט דיסטורבינג יו, נאט אנלי דער גאנע ברינג יו טו חס ושלום עבודה זרה, באט יו העוו טו יוז דעם פאר קדושה. על פי כל, על פי כל הנל אות ט', איז אויך מובן דער קשר מיוחד צווישן די טהרה פון טומאת מצורע און נרות שבת קודש. טיל נאו ווי ספאוק אבאוט די ענין אוו נאט ספרעדינג די טומאה נרות שבת קודש העוו די פאוער, נאו ווי גאנע טאלק אבאוט די סעים טינג האו טו פיוריפיי די מצורע. טומאת מצורע איז דאך פון די טומאות הכי חמורות. וואן אוו די ווארסט טומאות. וואס דערפאר איז ביי א מצורע דער דין בדד ישב מחוץ למחנה מושבו. יו נאו וואט איט איז? ער ווערט ארויסגעשיקט מחוץ לג' מחנות.

דער ארט וואו א מצורע איז אפילו איז אפילו מחוץ למחנה פון פון אנדערע טמאים דאס הייסט ער איז אינגאנצן ארויס מחנה קדושה די קאמפליטלי אאוט אוו מחנה קדושה און דער טעם הדבר איז וואטס די ריזן ווייל אויך דער חטא וואס ברענגט צו צרעת לשון הרע איז זייער הארב it's a it's a cause and effect ווי סעד בעפאר וואט ברינגס מצורע? לשון הרע, דעטס וויי ווי יוזד לשון הרע איז פירוד אין עהרש קב ז, נאר די רבי יוזד עס דיפרענטלי, די רבי זאגט ביקאוז איטס סאו הארש דעטס וויי היז פאנישמענט איז סאו הארש, ווער דו ווי סי דעט איטס סאו הארש? אנבעליוועבל וואס ער דערפירט בלשון רמב ם, קוואטעישן פרום די רמב ם, סאמבאדי טאלקס לשון הרע יו נאו וואט דעטס גאנע ברינג הים טו, לדבר באלוקים וכופרים בעיקר. די גאנע טאלק אגענסט גאט טו בי כופר בעיקר וואס דורך דעם ווערט מען רחמנא ליצלן אינגאנצן אפגעריסן פון אויבערשטן יו געט דיסקאנעקט פון אויבערשטער דעטס וויי היז אלסא דיסקאנעקטעד פון אלוקות איז אלל די וועי חוץ לגימל מחנות ענד הימסעלף הימסעלף הימסעלף דעריבער כדי נישט צו דערלאזן די התפשטות פון אזא טומאה איז עס דווקא דורך נרות שבת קודש אנלי שבת קודש קוד פריווענט סאטש א טומאה ווייל זיי האבן א שטארקערע ווירקונג אויף גשמיות העולם עז ווי סעד בעפאר דעי העוו א מורא'דיגע עפעקט אן די ווארלד ביז אז דווקא זיי באווארענען שלא יכשל בעץ ואבן, זיי אר די וואן דעט אר פראטעקטינג יו פראם נאט סטאמבל, אן ענין פון עבודה זרה, רחמנא ליצלן כנל בארוכה עז ווי לערנד בעפאר, איווען איט קען פרעווענט יו חס ושלום פון עבודה זרה, און דערפאר דערלאזן זיי נישט די טומאה פון מצורע וואס איז פארבונדן מיט לדבר באלוקים, וכופרים בעיקר, הו קוד דו איט אנלי נרות שבת קודש. סאו ווי העוו טרי טינגס נאו, ווי העוו די איידיע אוו מצוה, איידיע אוו אור גשמי, און לעשות שלום בעולם, דעט ווי סי, דעטס וואט העז די כח אוו. סטאפינג די טומאה פון מצורע און איט קוד אלסא סטאפינג פון חס ושלום פון עבודה זרה פון שלא יכשל בעץ ואבן אות י' אות י' איז דער רבי גאנע ברינג האו טו געט טהרת המצורע לויט ווי דער טאטע איז מבאר אין זיינע הערות אז דער ענין פון הדלקת הנר איז על דרך טהרת המצורע יע ווי סעד דער טומאת המצורע איז ביקוז איט דאזנט העוו די אויל דעטס וויי די בית מלכות געטס געטס אן ענין פון טומאה סעים טינג איז אלסא טהרת המצורע איז דורך א כהן ביקאוז הי ברינגס אור. דער רבי סעז איז דאס אויך פארשטאנדיג בעניננו וויל אנדערסטענד איט די סעים עז ווי לערנט טיל נאו. דער כח פון נרות שבת קודש איז נישט נאר אין דעם וואס זיי זענען מעכב די התפשטות פון טומאת המצורע, איטס נאט אנלי דעט איטס האלדינג בעק דעט איט שודנט בעקאם טמא, נאר נאך מער, זיי האבן בכח צו מאכן אז די כלים בלייבן טהור פון טומאת המצורע, נאט אנלי דעט זיי אר פיוריפייאינג, נאט אנלי דעט זיי אר סטאפינג, די מצורע איז אין די האוז, ענד איף יו ביזי וויט ברינגינג לייט אין אידער שבת אר איווען האול וויק איז דיס איז ווען הי ליווס עווריטינג איז טהור ובדוגמא שלהם סעים סעים עקזעמפל וואט ווי יוז טהרה על ידי הכהן סעים איז איט ביקאמס ביי א כהן די סעים טינג איז היר אלסא טהרה על ידי הכהן ווערט על דרך פון אתהפכא חשוכא לנהורא זדונות נעשו לו כזכיות עז די גמרא סעז אין אין יומא די זדונות איז בינג איז בינג טרענספארעמד ווער דו ווי סי איט

און נאך מער דאס א א א פסוק אין אין ילקוט שמעוני ברענגט זיך דאון פון א פסוק אין ישעיה סליחה, איים סארי, דעטס א מדרש, א מדרש ילקוט שמעוני אין פרשת בהעלותך, פסוק איז לעידער, איי מיקסט אפ, מען קומט לגאולה, וואט דאז איט גאנע דו די נרות שבת קודש, די מדרש איז קליר, מראה לכם נרות של ציון,

אה? בארא פארק איז שוין צייט געווען פון בארא פארק. יא יא יא. פשט איז דאס ווי אויך נישט. יא יא איי נאו יא יא אקעי אות יוד. פון כל הנל איז פארשטאנדיג אז אינעם איצטיגן זמן ווען די חושך פון וועלט איז אזוי גרויס און געדיכט איז ספעציעל וויכטיג נאו דעט איטס סאו טיק די דארקנעס איטס ווערי אימפארטענט דעט יעדע אידישע טאכטער עווערי דזשואיש גירל, אויך פון קרייזן וואו די טעכטער פלעגן ביז איצט אנהויבן בענטשן ליכט נאך זייער חתונה, ביז דאן יוצא געווען מיט דער מוטער'ס ליכט בענטשן, אלל דאס פיפל דעט ווער יוצא פראם די מאדער, אלסא דעם, גלייך ווי הגיעה לחינוך, עז סון עז שי קאמס צו חינוך, שי קוד סעי די ברכה שי אנדערסטענדס, אז מען קען איר מסביר זיין די רעבע סעז וואט איט איז, מען קען איר מסביר זיין די באדייטונג פון נרות שבת ויום טוב, זאל דאן אליין בענטשן ליכט, שי שוד בענטש ליכט. פוטנאוט פארטי עיט, די רעבע פוט איט אין,

אידער פראם ווענסדעי אר פאבליק סקול אר ווערעווער יו פיינד א גירל ענד שי וואקס וויט יו אר מאדער וואקס וויט יו עניוועי יו האב א קאנעקשאן מיט א גירל סאו די רבי סעיז נאו אז די מאדער דאזענט פוט לדברי הכל איטס דאבל אנדערליינד לדברי הכל צריכה הבת להדליק על פי הלכה שי העז טו פוט אן קענדלס אין די האוז דערס נאו קענדלס על כל פנים משנעשית בת מצוה איטס פאר שור דעט שי העז טו ממילא צריך להיות השתדלות ווי העוו טו רעמעמבער אין סאטש א האוז

ווי פינישינג פיידזש 147 און די ליכטיגקייט פון נר שבת מיט דער ברכה וואס זי וועט מאכן אויף דעם דער רבי נאו גיווינג ברכות אין עקטשול טינגס וואטס גאנע העפן טו א גירל דעט שי פוטס אן די קענדלס אויף דעם וועט באלייכטן איר לעבן איז גאנע מעיק הער לייף לייט אז זי וועט וויסן און געדענקען ווי זי זאגט אין דער ברכה שי הערסעלף איז גאנע סעי די ברכה עווערי ערב שבת אז דער אויבערשטער איז דער מלך העולם און עס קומט צו אין דער זיכערקייט אז בשעת דער רבי סעד איטס גאנע בי איטס גאנע העלפ יו טו בי שור ווען שי קאמס ווען שי איז גאנע האלד טו געט מעריד ווען האלט ביי חתונה האבן וועט ביי איר זיין השם לך לאור עולם דער אייבערשטער איז גאנע בי יור אור זי וועט אלס עקרת הבית דער רבי קאלס דעם אלוועיס עקרת הבית עיקר הבית זיי רעיז די קידס די האסבענד גאוס טו ווארק און דעי סיט האום און דעי דו איט בויען און איינשטעלן איר הויז לויט דעם רצון הוי' שי איז גאנע בילד

נאט אנלי בונים, באט איווען אלסא סאן אין לאס תלמידי חכמים, אנבעליוועבל, רש"י עדס איידעמס, ובכן, ליסטן טו דיס, פראקטיק, אמאליגע יארן, יוזט טו בי א טיים ווען ס'איז געווען דער סדר, די ארדער וואס, דעטס האו די ווארלד וואס קאנדאקטעד ביי די ביי די אידן, אז די עלטערן האבן באשלאסן וועגן א שידוך פאר די טאכטער, הו דיסיידעד אבאוט די שידוך? די פערענטס, במילא אויך, איז במילא אויך דער עיקר דער זכות פון דער מוטער'ס נר שבת. די מאדער הו פוט שבת קענדלס, אמ סאו דער אייבערשטער איז גאנע העלפ הער, טו האב א קלעיר מיינד טו טעיק א חתן א תלמיד חכם, ביקאוז דיס איז די ברכה אז איר טאכטער זאל חתונה האבן פאר א תלמיד חכם. באט טודעי איז א קאמפליטלי דיפרענט דעי. היינטיגע צייטן אין אווער טיימס ווען מצד פארשידענע סיבות, דאזענט מעטער וואט קיינד אוו ריזענס, איז דער בפועל וואטס די פעקט? אידער יו לייק איט אר יו דאנט לייק איט, די רבי סעז צו מען וויל יא אדער נישט, אידער יו וואנט אר יו דאנט וואנט, אז ביי א שידוך פאר זיך באשליסט בעיקר די טאכטער, שי דעסיידס וואס שי וואנטס, פאדערט זיך נאכמער אז זי אליין זאל בענטשן ליכט, איטס דימענדינג דעט שי שוד בענטש ליכט, און דער נר מצוה וואס זי וועט צינדן וועט איר געבן דעם זכות זי זאל חתונה האבן פאר א תלמיד חכם, איטס גאנע לייק פארס הער איז גאנע ברינג איר אין די נייסעסט און בעסט וועי טו טשוז א חתן א תלמיד חכם אין היינטיגע און היינטיגע צייט ליסטן טו דיס אנבעליוועבל וואס אפילו אין פרומע הייזער אין אין אין רעלידזשעס האוסעס איז מען נישט אלעמאל זיכער נאט אלוועיס שור אז די עלטערן וועלן האבן א דעה מחלטת ביי די טאכטער ווען זי וועט עלטער ווערן די פערענטס אר נאט גאנע העוו א סעי הו שי א אבסאלוטלי סעי הו שי איז גאנע טעיק דארף מען זיך באמיען

איטס איווען סטרענטענינג די פראמיסינג אוו תורה אז מען וועט זיי מגדל זיין לתורה, די רבי די רבי פוטס א נאוט אין ביי פארטי ניין לתורה, דעט אין דזשענערל ווען ווי מעיק א מי שברך ווי סעי אין די האול ווארלד סעז לחופה למעשים טובים דעי דאנט יוז, די רבי רש"ב עדעד אן לתורה, בעיסד אן א גמרא אין ברכות, די גמרא אין ברכות סעז נשים במה זכיין, א מאן